היינטיגע פרשה די וואך ליינט מען דאך פרשת זכור. חסידים דערציילן א סיפור וועגן א חסיד הידוע המפורסם רבי הלל פאריטשער וואס ער איז געווען פון די חסידים הראשונים. דערציילן חסידים ווי אזוי רבי הלל איז נתקרב געווארן צו צו דעם אלטן רעבן. שפעטער צום מיטעלע רעבן איז איינע פון די סיפורים וואס מען דערציילט אז רבי הלל בכלל איז דאך שוין געווען א איד א גרויסער צדיק א איש קדוש א הייליגער איד א העכערער איד יא נאך פארדעם אמאל האט פאסירט אז רבי הלל איז געפארן אויפן וועג און ווי אמאל ס'פלעגט זיין האט זיך אפגעשטעלט אין א קרעטשמע אין עפעס א אכסניא און זייענדיג דארטן איז געווען אידן פון כל מיני ערטער, אידן פון כמה וכמה קהילות, פון כמה וכמה שטעטלעך, פון ארום און ארום דארטן אין רוסלאנד, און אידן זענען געבליבן דארטן אויף שבת, און שפעטער ממשיך געווען נאך שבת ווייטער אויפן וועג. רבי הלל איז געווען דארטן יענעם שבת, איז דארטן געווען אידן צוזאמען געקליבן און מ'האט געדאווענט, געווען א מנין, יענע וואך איז געווען די וואך פון פרשת זכור. ס'איז געקומען צו קריאת התורה, איז צוגעגאנגען א איד, וואס ער האט געווען דער בעל קורא, ער האט געליינט די פרשה. ער האט געליינט די סדרה פון די וואך פריערט, און שפעטער האט מען ארויסגענומען די צווייטע תורה, אדער מען האט געליינט פרשת זכור. און האט באמערקט, רבי הלל האט באמערקט, קוקנדיג אויפן פנים פון דעם בעל קורא, ער האט נישט געוואוסט ווער ער איז, זעט א איד, שטייט און ליינט מיט א ווארימקייט מיט א חיות, אבער מען איז געקומען צו ליינען פרשת זכור, האט ער געזען ווי יענער איד איז געווארן ווי א פלאם פייער, דער פנים איז געווארן להבות. און ער איז געווארן רויט, און ער האט געזאגט די קריאה פון פרשת זכור מיט די גאנצע הארץ, מיט א מורא'דיגע ברען, מיט א מורא'דיגע חיות. ער איז זייער נתפעל געווארן פון דעם, קיינמאל נישט געזען א איד זאל ליינען אזא מין, מיט אזא מין קאך, מיט אזא מין ברען, מיט אזא מין התלהבות. ווען ער האט געענדיגט ליינען, איז רבי הלל צוגעגאנגען צו יענעם אידן, און ער האט אים געפרעגט ווער ער איז, נו, יענער איד האט געהייסן ר' זלמן זעזמער, האט ער אים געפרעגט, וואס כ'האב געזען אז דו האסט עפעס אזא שנאה צו עמלק, פון וואנט קומט, פון וואנט קומט אט א די שנאה, אזא מורא'דיגע שנאה צו עמלק, בפרט עמלק איז שוין נישט פאראן, דער רמב"ם זאגט דאך כבר אבד זכרם, היינט איז דער גאנצער ענין עמלק איז דאך שוין נישטא היינט, וואס איז אזוי דער געוואלד, וואס איז אזוי געווען די שנאה, וואס איז דא, ער האט נישט פארשטאנען וואס גייט דא פאר. נו, האט זיך רבי זלמן זעזמער אוועק געזעצט און האט מסביר געווען רבי הלל וואס איז דאס עמלק, האט אים געגעבן צו פארשטיין ווער איז דאס עמלק, וואס איז דאס עמלק, וואס עמלק מיינט, און האט אים געטייטשט אז עמלק דאס איז נישט קיין היסטאריע, עמלק דאס איז נישט קיין פאלק וואס איז געווען אמאל נאר. עמלק דאס איז א זאך וואס געפינט זיך ביי יעדן אידן ביי זיך בנפשו פנימה, און ס'איז דא די מלחמה לה' בעמלק מדור דור, דער אייגענער עמלק וואס מ'דארף אויף אים מלחמה האלטן. און האט אים געגעבן צו פארשטיין דעם גאנצן ענין, ביז אז רבי הלל האט פארשטאנען טאקע אז ס'איז דער עמלק, ס'רעדט זיך וועגן עמלק, ס'איז א אמת'ע זאך, ס'איז דא וואס צו פיינט האבן. ווי אזוי מעקט מען אויס דעם עמלק? און דעמאלט האט אים רבי זלמן זעזמער געזאגט, פאר דעם דארף מען גיין צום רעבן. האט אים גענומען צום אלטן רעבן, און שפעטער איז געווען דער המשך הסיפור וואס רבי הילל ביים סוף האט זיך נישט געקענט זען מיטן אלטן רעבן, כידוע רבי הילל האט געפרובט כמה פעמים זיך טרעפן מיטן אלטן רעבן און ער האט נישט זוכה געווען, און צום סוף איז איז אין דעם א גאנצע סיפור הדברים וואס אין כאן המקום להאריך בזה, שפעטער איז ער געווארן א חסיד פונעם אלטן רעבן פון די גרעסטע חסידים. וואס איז טאקע די סיפור פון עמלק? וואס איז דאס דער עמלק און וואס איז דער ענין וואס וואס דערציילט חסידות וועגן נוגע דעם ענין עמלק? און לאמיר זיך אפשטעלן היינט אביסל און מסביר זיין ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות. דער ענין פון מלחמת עמלק איז אין די תורת החסידות איז דאס איינע פון די זאכן וואס רעדט זיך מיט א גרויסן פארנעם, מיט א גרויסע אריכות, און מ'איז מסביר ריבוי פרטים אין דעם ענין עמלק, סיי פארשטיין וואס איז דאס די קליפת עמלק, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, דאס איז גאר א טיפע קליפה, גאר א טיפער ענין אין דעם וואס דאס מיינט ביי יעדן איינעם ביי זיך, און לאידך גיסא אויך וואס איז די עצה אויף עמלק. חסידות איז נישט נאר דערציילט אונז וואס איז די מחלה, נאר חסידות דערציילט אונז אויך וואס איז דער תיקון פון עמלק, ווי אזוי מ'איז דאס מתקן, איז על כל פנים וועלן מיר אנרירן עטליכע נקודות אין דעם ענין עמלק ווי אזוי ס'רעדט זיך ארום אין די מאמרי חסידות. בכלל איז דאך ידוע, ס'רעדט זיך אין חסידות אז דער גאנצער ענין וואס ס'רעדט פון די אומות העולם, די תורה רעדט וועגן אומות העולם, די ז' אומות בפרט, שבע אומות, דאס איז כנגד די מידות רעות, דאס הייסט אז די אלע זאכן וואס תורה רעדט איז דאך א תורה נצחית, איז יעדע זאך וואס רעדט זיך ארום אין די תורה איז דאס פאראן ביי יעדער אידן בנפשו, איז פאראן דער גאנצער ענין. איז פאראן דער ענין פון כיבוש ארץ ישראל און כיבוש שבעה עממין. די ענין פון די שבעה עממין גייט אויף די ז' מידות רעות. כידוע אז ביי יעדער אידן, ביי יעדער מענטשן, איז פאראן שבע מידות, די זיבן מידות פון נפש, און ס'איז פאראן די זיבן מידות רעות פון דעם נפש הבהמית. און די ז' אומות העולם זענען ז' מידות רעות. דאס הייסט, ס'איז דא כל מיני ענינים פון מידות רעות פארבונדן מיט מיט אהבה זרות, יראה זרות, עניינים פון מידות רעות אין נפש, קנאה, מיט שנאה, מיט תחרות, מיט תאוות, מיט רציחה, מיט כעס, וכו', יעדער איינער ידע איניש בנפשו, וואס זענען די מידות רעות וואס מען האט ביי זיך, וואס מען דארף מתקן זיין, און עס איז דא דער כיבוש פון די ז' אומות, א איד דארף ביי זיך ארבעטן אויף זיך, אויף איבערמאכן זיינע ז' מידות רעות, און מאכן פון דעם מידות דקדושה. וואס דאס איז דורך עבודת השם, דורך עבודת התפילה, דורך התבוננות, וואס א איד איז זיך מתבונן און ער לערנט און ער דאווענט, ביז ער מאכט איבער אז זיין אהבה, זיין ליבשאפט צו עולם הזה זאל ווערן נתהפך צו ליב האבן דעם אייבערשטן, און זיין פחד פון עולם הזה, וואס ער האט מורא שמא יחסר לחמו, ער האט מורא וואס וועט זיין מארגן מיט זיין פרנסה, ער האט דאגות, מאכט ער עס איבער אז עס זאל ווערן א פחד הוי', יראת הוי', אמת'ע אידישע יראת שמים, און על דרך זה יעדע מידה דארף מען ארבעטן אויף דעם און מתקן זיין איר, דאס איז דער ענין פון עבודת המידות. אויף דעם זאגט מען אז ס'איז דא דער ענין פון עמלק. דער ענין פון עמלק דאס איז ראשית גוים עמלק. פון די אלע מידות רעות איז עמלק דאס איז דער ראשית גוים עמלק. וואס איז דאס דער ענין פון קליפת עמלק, ראשית גוים עמלק? ווייסען מיר אז ס'רעדט זיך אין דעם כמה וכמה עניינים, על כל פנים פון די נקודות עיקריים וואס רעדט זיך ארום אין די מדרשים, מאמרי חזל, און בפרט אין תורת החסידות, רעדט זיך ארום אז דער ענין פון עמלק איז אשר קרך בדרך, קאלטקייט. דער ענין פון קרך בדרך, וואס איז געווען דערציילט אין מדרש, אז עמלק איז געווען בשעת ס'איז געקומען צו גיין אידן ארויס פון מצרים, איז די גאנצע וועלט איז געווען מיט א פחד א שרעק, די גאנצע וועלט האט מורא געהאט פון עם ישראל, תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ווי ס'שטייט אין קריעת ים סוף, ס'איז געווען א מורא'דיגע פחד וואס איז געפאלן אויף אלעמען, און ס'איז געווען א מעמד ומצב וואס ביי אידן, אידן זענען געשטאנען מיט א מורא'דיגע ליבשאפט, מיט א מורא'דיגע אהבה, מיט א מורא'דיגע דביקות אין דעם אייבערשטן, משכני אחריך נרוצה, ווי עס שטייט יא בנוגע צו יציאת מצרים, ווי אידן זענען געשטאנען כעת ספירת העומר, ס'איז געווען א מורא'דיגע צמאון און דביקות וואס אידן האבן געווארט כל רגע ורגע ווען וועט זיין מתן תורה, איז געקומען צו גיין דער בדרך, שטייענדיג אויפן וועג ארויסגיין פון מצרים, ארויסגיין פון די מצרים וגבולים, פון דעם רע וואס איז אידן ארויסגעגאנגען, און מען גייט צו מתן תורה, קומט צו גיין עמלק, און אשר קרך בדרך. עמלק וויל מאכן קאלט, ער וויל מאכן, נו, ווי אזוי מאכט עמלק קאלט? אויף דעם זאגט מען אז עמלק איז בגימטריא ספק. עמלק, וואס איז די קליפה פון עמלק פארוואס דאס איז אזוי געפערליך? עמלק קומט נישט צו גיין מיט א רע גלוי, עמלק קומט נישט צו גיין און זאגט טו א עבירה, נישט דאס איז עמלק, עמלק וואס ער מאכט איז א ספק, עמלק בגימטריא ספק, ער מאכט א ספק, ווער זאגט אז אזוי דארף זיין, ביסט זיכער אז דאס איז די דרך, אפשר נישט, אפשר ביסטו נישט גערעכט, ער מאכט א ספק אין די עבודה, און בשעת ס'ווערט א ספק ווערט א קאלטקייט. ער קילט אפ. דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט, ער רעדט וועגן עמלק, האט דער אלטער רבי אמאל געזאגט, וואס מיינט איר, ווער איז דאס דער עמלק? עמלק איז געווען א אייניקל פון עשיו. ווער איז געווען עשיו? מיינט איר אז ער איז געווען מיט א אנגעטון מיט א זאק און מיט א שטריק? אמאליגע צייטן פלעגט זיין די איכרים ווי מ'זאגט די פויערן, מענטשן פון פעלד. פלעגן גיין אנגעטון עפעס אזא בגד א זאק מיט א שטריק, האט מען געוואוסט אז דאס איז א איכר, דאס איז א דאס איז א פעלדמען, א מענטש פון פון פעלד, א פויער. מיינט איר אז אזוי איז געווען אנגעטון עשיו, אזוי איז געווען אנגעטון עמלק? עס קען זיין אז ער איז געווען גאר אנגעטון, אזוי האט ער געזאגט, מיט א שטריימל, מיט א זיידענע זופיצע, דאס הייסט אז ער קען זיין אנגעטון מיט לבושים, חסידישע לבושים, און ער איז א זון פון יצחק, און א אייניקל פון אברהם, און אף על פי כן איז ער עשיו. וואס איז דא דער ענין? וואס מיינט דאס? וואס איז דער ווארט? וואס האט דער אלטער רבי געוואלט ארויסברענגען מיט דעם? ווי עס איז מבואר אין חסידות, אז דער וואס דער ווארט איז, אז דער עמלק איז דווקא אמאל פאראן דווקא ביי א מענטשן וואס ער איז א ירא אלוקים, א פרומער איד, א תורה ומצוות איד, און ער איז אין מיט אלע פרטים איז ער אין אידישקייט אין תורה ומצוות, ער איז א שומר תורה ומצוות און א לומד תורה ומצוות, און ער איז א איד מיט אלע הידורים. און פון דעסוועגן איז דארטן פאראן די קליפת עמלק, פאראן די קאלטקייט, די קאלטקייט דארף נישט צולאזן זיך אין די התלהבות אין דעם קאך אין דעם חיות אין עבודת השם. און דאס איז דער ספק, ווער זאגט אז מיין עבודה איז א עבודה, אזוי האט דער אלטער רבי געטייטשט. אז קליפת עמלק איז אז ער קומט צו גיין אמאל אפילו צו א עובד אלוקים און ער זאגט אים ווער זאגט אז מיין עבודה איז א עבודה? אמאל איז דאס אין דעם מי אני ומה אני אפילו, ווער זאגט אז מיין עבודה איז ווערט? ווערט א ספק, אז ס'ווערט א ספק ווערט א קאלטקייט. איז דער ענין העמלק דאס איז פארהאן ביי יעדן אידן און אין אלע מדריגות. וואס ס'שטייט אין פסוק מלחמה לה' בעמלק מדור דור. טייטש חסידות, וואס איז די טייטש מדור דור? מדור דור איז די טייטש איז, דור איז מלשון שורה. דורי דורי, אין גמרא, די גמרא זאגט דורי דורי מיינט שורה שורה. מדור דור מיינט אויף יעדע שורה. אין יעדע שורה, אין יעדע מדריגה, אין יעדע סוג, איז פאראן זיין עמלק. ס'איז פאראן די קאלטקייט, ס'איז פאראן דער ספק. און ס'איז פאראן, נאך טיפער גערעדט, ווי דער אלטער רבי איז מבאר, אז עמלק איז דאס מלשון ומלק. פרשת ויקרא, ומלק את ראשו מול ערפו. תורה זאגט, אז בשעת מען נעמט דעם פייגל, בני יונה, און מען דארף תורים ובני יונה, ווי אזוי מאכט מען די הקרבה פון תורים ובני יונה? ומלק את ראשו מול ערפו. מלק, דאס איז דער אופן השחיטה. שניידט אים אפ, רייסט אים אפ, יא, מול ערפו ביי דעם עורף, אט דארטן דארף ער אים צושניידן, און דאס איז דער ענין פון ומלק, דאס איז מלשון עמלק, וואס מיינט דאס אין עבודה רוחנית? טייטש דער אלטער רבי, מוראדיגער ענין, ומלק, אפשניידן די קאפ פון דעם גוף, די קאפ לערנט, ער ווייסט, ער ווייסט וואס שטייט אין ספרים הקדושים, ער ווייסט וואס שטייט אין מאמרי חז"ל, ער ווייסט וואס שטייט אין תורה, ער ווייסט וואס שטייט אין חסידישע ספרים, אין ידיעה איז מען ברוך השם רייך אין ידיעה, מען ווייסט און מען פארשטייט און מען ווייסט וואס, מען ווייסט די אלע ווערטלעך מיט די פתגמים מיט די תורות מיט די ענינים, ער ווייסט אלץ, אבער ער האט געמאכט א מחיצה, ומלק, אפגעשניטן, דאס איז עמלק, עמלק קומט צו גיין און שניידט אפ את ראשו, רייסט אפ די קאפ, לערן, פארשטיי, אבער זאל בלייבן אין קאפ, נישט אראפקומען אין הארץ, זאל נישט אראפקומען אין מידות שבלב, זאל עס נישט פועל זיין אין מחשבה דיבור ומעשה, עס קומט אראפ אין די הארץ קאלטבלוטיג, דארטן. צוביסלעכווייז, מען מיינט נישט, ווער נישט נתפעל, וואס ווערסטו, עס געזען א נס, נישט געזען א נס, יא, מאכן קאלט, יא, ס'איז נישט אזוי, וואס ווערסטו אזוי נתפעל, וואס איז דא די ווארימקייט, וואס איז די צוקאכקייט, וואס איז דא געשען, ער מאכט, אט דאס איז דער ענין פון קליפת עמלק, ומלק את ראשו, מול ערפו, זאגט דער אלטער רבי, ערפו דאס איז דער עורף. בשעת די עבודה איז באופן של עורף, בחינת אחוריים. ס'איז דא פנים און ס'איז דא עורף. פנים איז פנימיות. בשעת א איד איז בפנימיות, בשעת א איד האט א חיות, א קאך, א לעבעדיגקייט, בשעת די עבודת השם איז פנים בפנים מיט א פנימיות, איז עמלק קען נישט אריינקומען. שטייט אין פסוק. עמלק איז געקומען צו די נחשלים אחריך. בשעת א איד זיין עבודת השם איז בבחינת אחוריים. עורף, ער שטייט אין א חיצוניות, אין א אחוריים, זיין עבודת השם איז אביסל, יא, ער איז נאכנישט אריינגעלייגט מיט א פנימיות, אט דארטן קען זיין דער עמלק, עמלק וואס שניידט אפ, און ער וויל נישט אז עס זאל אראפברענגען אין עבודה בפועל. בשעת א איד איז בתוך הענן, בשעת א איד איז פנים בפנים, א איד איז נישטא קיין עמלק. אבער לפועל, ידע איניש בנפשיה. מיר ווייסן אז מיר האלטן נאך נישט ביי דעם פנים בפנים, און במילא קומט צו גיין דער עמלק, און ביי יעדן איינעם קומט ער צו גיין לפי ערכו. מען דערציילט אז דער פריערדיגער רבי האט אמאל גערעדט, נאך זייענדיג אין רוסלאנד, געווען אין פעטערבורג, אין לענינגראד, דער פריערדיגער רבי גערעדט אמאל א מאמר, און ער האט גערעדט זעקס מדריגות פון עמלק. מאמר האט אויסגעטייטשט, זעקס מדריגות אין קליפת עמלק. גערעדט, נאך מער, נאך איידעלער און נאך איידעלער, איז דער עמלק ביי יעדן איינעם ווי ס'איז דא ביי אזא איד, ביי אזא איד, ביי עובדי השם, ביי לומדי תורה, און האט געטייטשט און געטייטשט טיפער און טיפער. און מען דערציילט ביי חסידים, אז נאך שבת, לכבוד פורים, איז געקומען צו גיין איינער פון די גרויסע חסידים, וואס איז געווען יעמאלט, יענע צייט, געקומען צו גיין צום פריערדיגן רבי'ן, זיין פורים ביים פריערדיגן רבי'ן. דערציילט מען אז דער פריערדיגער רבי ווען יענער חסיד איז געקומען אויף יחידות, האט דער פריערדיגער רבי אים געזאגט, נו, ווען דו וואלטסט געווען שבת, וואלט איך גערעדט א זיבעדיגע, א זיבע, א זיבעטע מדריגה אין עמלק. אזוי האט דער פריערדיגער רבי געזאגט. כמובן דער חסיד האט געוואוסט ווי אזוי צו אויפנעמען דעם ווארט, און דער פריערדיגער רבי האט געוואוסט וועמען צו דאס זאגן, און דער חסיד האט געוואוסט ווי אזוי צו עס נעמען, אבער דאס הייסט אז ס'איז דא דער עמלק ביי יעדן איינעם לפי ערכו. איז במילא אז מיר ווייסן וואס איז דאס דער עמלק, דאס איז דער ראשית גוים, דאס איז דער מקור הקליפה, דאס איז דער גסות הרוח, דער ישות, ס'איז דא אין חסידות רעדט זיך אסאך, וואס איז דאס? ווי אזוי קריכט מען ארויס פון דעם עמלק? ובפרט. אז ביים עמלק שטייט דאך די לשון, ס'שטייט ברענגט זיך אין ספרים בשם המדרש דער ענין פון יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, אין חסידות ברענגט זיך אויס לגבי עמלק יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, בכלל, בדרך כלל די עצה אויף אלע מידות רעות איז דער ענין פון דעת, א מענטש דארף וויסן, דארף פארשטיין. און ס'איז דא דער ענין פון דעת, התבוננות, לימוד, השגה, מען טראכט זיך אריין אין גדלות הקדוש ברוך הוא, מ'איז מעורר אהבת השם יראת השם, איז דער דעת איז מעורר, איז מתקן, מיט דעם ווערט מען, ווערט דער תיקון פון אלע מידות רעות. אבער עמלק איז דאך יודע את ריבונו. ער ווייסט, אבער ער איז מכוון למרוד בו. וואס הייסט עס ביי אונז, ביי יעדן איינעם פון אונז, איז אז ווי מיר האבן גערעדט פריערט, ער לערנט טאקע, און ער ווייסט, און ער פארשטייט, אבער עמלק, ער האט געמאכט ביי זיך א החלטה, אמאל איז דאס מיט א החלטה, מען כאפט זיך אפילו נישט אז מען האט געמאכט די החלטה, מען האט געמאכט אזא כעין החלטה וואס דאס איז כאילו אינו, איך קען לערנען איין מאמר נאך א מאמר, על לא נגע ולא פגע, דאס וועט מיר נישט טשעפען. איך וועל זיך האלטן שטארק ביי זיך. אה, איך ווער נישט נתפעל. קען זיין ער זעט א גילוי אלוקות. דער אייבערשטער באווייזט אים השגחה פרטית, ער באווייזט אים הנהגה ניסית, ער זעט א חסד פונעם אייבערשטן, ער זעט, און פון דעסטוועגן, ער איז מחליט ביי זיך, אלץ פיין און גוט, אבער איך גיי נישט נתפעל ווערן פון דעם. איך וועל בלייבן ביי מיר. דעם שמייכל, אָט דעם שמייכל, דעם קאַלטקייט, איך וועל נישט לאָזן אַז דאָס זאָל מיר דערנעמען. אָט דער ענין, דער יודע את רבונו ומכוון למרוד בו, איז ווי אַזוי קען מען דאָס מתקן זיין? און ס'שטייט טאַקע אין מאור עינים, שרייבט ער בנוגע קליפת עמלק, אַז דאָס איז דער גאַנצער ענין פון עמלק, דערפאַר, דערפאַר איז משה רבינו געווען דער וואָס האָט געדאַרפט מלחמה האַלטן כנגד עמלק. ווייל משה רבינו איז מח הדעת, משה רבינו דער רעיא מהימנא, זיין גאנצע מציאות איז דעת, דערפאר געפינט מען, די תורה זאגט, בחר לנו אנשים אנשי משה, בחר לנו, ס'דא די שאלה, בחר לנו, משה רבינו רופט יהושע בן נון, וואס רעדסטו צו יהושע בן נון, בחר לנו, בחר לך. נאר לנו איז דאס דער ענין פון אנשי משה. ס'דארף זיין א מענטש פארבונדן מיט משה רבינו, ווייל משה רבינו איז דער ענין פון דעת. דערפאר והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. די גמרא זאגט וכי ידיו של משה עושות מלחמה, די גמרא פרעגט, משה רבינו געשטאנען ביי מלחמת עמלק און ער האט געהאלטן ירים משה את ידו, די הענט האט ער געהאלטן אויף ארויף, און דעמאלט וגבר ישראל, פרעגט די גמרא אין ראש השנה, רש"י ברענגט דאס, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או נוצחות מלחמה, משה רבינו'ס הענט קענען עפעס אויפטון? וואס איז דאס משה רבינו'ס הענט וואס זיי מאכן די מלחמה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים. אידן האבן משעבד געווען את לבם. פרעגט דער מאור עיניים, פרעגט ר' נחום טשערנאבלער, וואו איז דא דער ענטפער? איז פארוואס איז ידיו של משה? איז דאך דאס איז דאך די קשיא. וכי ירים משה את ידו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, וואס ענטפערט מען? בשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלה, אבער דא שטייט דאך ידיו של משה, טייטשט ער דאס רעדט אויף די משה וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן, דער כי ידיו של משה, משה רבינו וואס ער איז די כח הדעת, ביי יעדער אידן איז דא די התקשרות צו משה רבינו איז פאראן די רעיא מהימנא, די מח הדעת וואס איז דא ביי יעדער אידן. און דער אלטער רבי טאקע רעדט אין די היינטיגע סדרה אין פרשת זכור טייטשט ער אויס דעם גאנצן ענין אז בשעת ס'איז דא די אנשי משה וואס משה רבינו זיין גאנצע מציאות איז געווען אמונה און דעת אין אלוקות, דעת עליון, התקשרות צו דעם אייבערשטן, און משה רבינו איז ממשיך ער גיט אריין אין יעדן אידן דעם כח הדעת, בחר לנו אנשים אנשי משה, דערנאך טייטשט ער אפ אז דאס איז דער ענין פון משה רבינו וואס ער איז געווען ונחנו מה, ביטול, און בשעת א איד איז איבערגעגעבן צו משה רבינו, דעמאלט קען ער מנצח זיין עמלק. וואס איז אבער די עצה בפועל ממש? אט דאס איז די כח אויף מנצח זיין. וואס איז אבער די עצה וואס משה רבינו גיט? איז אויף דעם דער ענטפער, זכור. זכור, אין דעם ווארט זכור ליגט די גאנצע זאך, די היינטיגע סדרה זאגט מען פרשת זכור, פרשת זכור איז דער טייטש איז אז בשעת ס'איז דא דער זכור איז נישטא קיין עמלק, זכור דאס איז די עצה צו פטור ווערן פון עמלק, דער ענין הזיכרון, א איד דארף געדענקען, ס'דארף זיין דער ענין פון זכור, וואס איז דאס דער פשט זכור? ליגט אין דעם דא כמה וכמה פירושים, אבער רעדן איין ווארט וואס דער לובאוויטשער רבי האט גערעדט אמאל אין א פארברענגען פון שבת פרשת זכור, א מורא'דיגער פארברענגען האט ער גערעדט, בכלל יעדע יאר פרשת זכור, עס רעדט זיך ארום אין חסידות, ביאורים און הסברים, רעדן א ווארט וואס איינע פון די יארן דער רבי גערעדט, האט ער געזאגט אזא ווארט, א איד, א איש פשוט, ווייסט נישט קיין סך. ער ווייסט אז די סדרה ווערט אנגערופן פרשת זכור. ער ווייסט אפילו נישט די פרטים וואס שטייט ווייטער, די אנדערע פסוקים. זכור! איז בשעת מען זאגט אים די ווארט זכור, איז אין דעם ווארט דארף זיין די נתינת כח און די עצה ווי אזוי צו קענען פטור ווערן פון אט דעם עמלק. וואס שטייט אין דעם ווארט זכור? האט דער רבי געזאגט אזוי, אז א איד שטייט אויף אינדערפרי,

איך בין דאך נישט געווארן פון זיך אליין. אין דבר עושה את עצמו. איז אז איך בין דא ווייל מ'האט מיר באשאפן, מ'האט מיר געמאכט. ווער האט מיר געמאכט? זאגט דער רמב"ם, מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים. יעדע זאך אין דער וועלט געפינט זיך פון דעם אמיתת המצאו. דער אייבישטער האט מיר באשאפן, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, דער אייבישטער האט מיר באשאפן. איז דער זכר איז, ערשטנס, דערמאן זיך פון זיך אליין, איך בין דא, ס'איז פאראן דער אני, מודה אני לפניך, ס'איז דא דער איך, און דער איך איז באשאפן געווארן, מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, און פארוואס האט ער מיר באשאפן? דער אייבישטער האט דאך באשאפן, האט ער דאך זיכער באשאפן מיט א כוונה. אפילו א נארמאלער מענטש פארשטייט אז מען טוט א זאך און מען לייגט זיך אריין אין דעם, איז דאך פאר א סיבה, סתם מאכן א זאך אן קיין מטרה, איז דאך זיכער דא א מטרה. וואס איז די מטרה? די מטרה איז, ווי די גמרא זאגט, אני נבראתי לשמש את קוני, איך בין באשאפן געווארן צו דינען דעם אייבערשטן. איז דער זכר, דאס איז די גרעסטע און בעסטע רפואה און עצה צו פטור ווערן פון קליפת עמלק. בשעת א איד שטעלט זיך אוועק דעם טאג און ס'איז ביי אים דא דער זכר, ס'דארף זיין זכר, מ'דארף געדענקען, מ'דארף זיך דערמאנען, מ'דארף ביי זיך מעורר זיין דעם כח הזיכרון. בשעת מ'איז מעורר ביי זיך דעם כח הזיכרון און מ'טראכט אט דאס וואס מ'דארף טראכטן, ס'איז דא דער זכר, זיך דערמאנען און געדענקען און נישט פארגעסן. זיך דערמאנען און געדענקען אז איך בין א איד. און אז איך באלאנג צום אייבערשטן, און מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, און דעמאלט איז דאך אני נבראתי לשמש את קוני, בשעת ס'איז דא דער זכר, איז דעמאלט דאס גיט דעם אידן דעם גרעסטע שטארקייט, דעם גרעסטן תוקף, ער זאל זיך קענען מתגבר ווערן אויף קליפת עמלק. מיט דעם אליין, בשעת א איד דערהערט אט דעם ענין, ווייס ער אז ער האט דעם כח אויף איבערקומען עמלק'ן. פארוואס האט דער אייבישטער צוגעלאזט קליפת עמלק? בשעת א איד טראכט זיך אריין, אט דאס וואס איז פאראן אזא מין קליפה, אט דאס וואס איז פאראן אזא מין זאך פון א עמלק, האט דער אייבישטער באשאפן אויכעט. אויב מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, איז דאך אויכעט דער ענין איז באשאפן געווארן פונעם אייבערשטן. נאר וואס? פארוואס האט דער אייבישטער צוגעלאזט זאל זיין א עמלק, אט דעם קרירות, אט דעם קאלטקייט, אט דעם ספק, איז כדי אז ביי מיר זאל מתעורר ווערן טיפערע כוחות, איך זאל זיך מתגבר ווערן אויף דעם גאנצן ענין, זאל זיין דער זכר, און בשעת ס'איז דא דער זכר, מ'דערמאנט זיך, און מ'לעבט עס איבער מיט א חיות, מיט א לעבעדיגקייט, איז דעמאלט איז אויס עמלק. און דעמאלט ווערט די מחה אמחה, די מחה תמחה, ווערט די מחיית עמלק בתכלית השלימות. און דאס איז די הוראה וואס מען לערנט אז מען געפינט זיך איצטער אין פרשת זכור, און ס'איז די ימים הסמוכים צו חג הפורים, וואס דער גאנצער ענין פון פורים, דערפאר ליינט מען דאך פרשת זכור פאר פורים. ווארום דער ענין פון פורים איז דאך המן וואס איז געווען מזרע עמלק, יא, און דער גאנצער ענין וואס מען לערנט איז דאך צו די פרשה, דער ענין פון פורים איז וואס די תורה דערציילט אונז, אז ס'איז דא דער המן, און ס'איז דא דער המן האגגי, און ס'איז דא די מחשבת המן האגגי, וואס דאס איז די מחשבות פון עמלק וואס איז נאך געבליבן, וואס איז דא ביי יעדן איינעם. און הקורא את המגילה למפרע לא יצא, די בעל שם טוב זאגט אז איינער ליינט די מגילה ווי א אלטע מעשה, למפרע, למפרע טייטשט דער בעל שם טוב אז ער ליינט די מגילה ווי א זאך וואס האט פאסירט למפרע, שיינע היסטאריע, שיינער סיפור, מען דערציילט ביי די מיטעלע רבי'ן אז די מיטעלע רבי איז געווען א קינד, ער פלעגט הערן די מגילה פון זיין טאטן, איינמאל די אלטע רבי איז נישט געווען, אין ליאזנע פורים און דער מיטעלע רבי האט געהערט די מגילה פון א בעל קורא. ער האט געענדיגט ליינען די מגילה, זאגט דער מיטעלע רבי, א שיינע מעשה, א שיינע היסטאריע. אינטערעסאנט. פרעגט מען אים, וואס הייסט די ערשטע מאל דו ליינסט די מגילה? איז שוין יארן וואס דו הערסט די מגילה. זאגט ער, ווען דער טאטע ליינט די מגילה הערט זיך נישט קיין מעשה. ס'הערט זיך אן אנדער מעשה. ס'הערט זיך נישט קיין מעשה. ס'הערט זיך א לעבעדיגע זאך. אחשורוש איז דער אייבישטער, מרדכי, אסתר, דאס גייט אויף די נשמה, יעדער חלק פון די מגילה ס'איז א אמת'ע לעבעדיגע מעשה וואס באלאנגט צו יעדן איינעם, המן דאס איז דער עמלק שבנפש, דער המן אשר בקי, דער וואס איז ביי יעדן אידן, און ס'איז דא די מלחמת עמלק, מלחמת המן. און במילא דאס איז די הוראה וואס מ'נעמט פון היינטיגע סדרה, פון היינטיגע פרשה, פרשת זכור, אז בשעת מ'פארבינדט זיך מיט משה רבינו, אנשי משה, אז א איד גייט בכוחו של משה רבינו, בחר לנו אנשים, אנשי משה, וואס משה רבינו גיט אונז אריין דעם דעת, גיט אונז אריין דעם ביטול, און ער מאכט אונז אז מען זאל געדענקען, מען דערמאנט זיך און מען לעבט איבער דעם זכור, אז א איד דערמאנט זיך אז איך בין א איד, און ער דערמאנט זיך אז מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, און ער דערמאנט זיך אז אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אז מען לעבט דאס איבער מיטן זיכרון, איז דעם דאס גיט אונז דעם כח אז ס'זאל קענען ווערן דער ונהפוך הוא, אויף מחה אמחה, מחה תמחה את זכר עמלק, פטר'ט מען אינגאנצן פון דעם עמלק, און ווי די גמרא זאגט, שלשה מצוות נצטוו ישראל, למנות עליהם מלך, להכרית זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה, ווי חסידות טייטשט אז למנות עליהם מלך, דאס איז די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים, דאס איז די ערשטע עבודה, ראשית העבודה ועיקרה ושרשה ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, די ערשטע זאך דארף זיין למנות עליהם מלך, מען דארף האבן קבלת עול מלכות שמים, יראת שמים. און דערנאך דארף זיין די להכרית זרעו של עמלק איבערמאכן די מידות רעות דורך דעם ראשית גוים עמלק איבערמאכן דעם ענין פון, אויסמעקן דעם גאנצן ענין פון עמלק אשר בקרבך און דעמאלט איז לבנות בית הבחירה בויעט מען אויף א בית המקדש און מען זאל טאקע זוכה זיין צו בויען דעם בית המקדש השלישי במהרה בימינו זאל טאקע זיין די אמת'ע שמחה אין די בנין בית שלישי און דעמאלט וועט זיין די אמת'ע שמחה פון ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו.